זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן געפרעגט, ווען איך מאך בין מקנה מטלטלין אגב קרקע האבן מיר געהאט א שאלה צו דארפן זיך געפינען די מטלטלין אין דער ערד אויף דער ערד דאס הייסט ציבורים צו נישט דאמר רבא בר יצחק אמר רב רבא בר יצחק האט געזאגט אין נאמען פון רב'ן. שתי שטרות הן, צוויי דינים איז דא ביי שטרות, ביי שטרות איז דא צענדליגער דינים, צוויי חלקים אין שטרות איז דאך דא, קודם שטרות איז דא אסאך, אלא מען מיינט די שטרות וואס עס איז נאך נישט געקומען אין די האנט פון די מענטש וואס דארף עס באקומען, איז דא צוויי דינים, אויב איינער האט געזאגט זכו בשדה זו לפלוני, זייט זוכה אין דעם פעלד פאר דעם מענטש, מאכט זיך חזקה, וכתבו לו את השטר, און אויך שרייבט אים א שטר, דאס הייסט דער קנין זאל זיין מיט חזקה, און דער שטר זאל זיין לראיה, איז דער דין. חוזר בשטר. אויב נאכהער זאגט ער מ'האט שוין געשריבן דעם שטר קען ער זאגן גיט נישט אוועק דעם שטר קען חרטה האבן. ואינו חוזר בשדה אין פעלד קען ער נישט חרטה האבן. וואס איז די חילוק ווידער אויב ער קען נישט חרטה האבן פון דעם פעלד וואס פאר א פארדינסט האט ער פון דעם וואס איז נישט דא קיין שטר נאר אזא זאך וואס מ'מאכט אויף דעם א שטר האט די זאך א קול. ממילא וועט ארויסגיין א קול ער האט אוועקגעגעבן די פעלדער און געבליבן אן ארעמאן, וועט ער עס אים פעלן אין זיין קרעדיט, וויל איך חרטה האבן פון דעם שטר, דעריבער קען איך חרטה האבן, ווי יעצט אז איינער האט געזאגט א צווייטע לשון, על מנת שתכתבו לו את השטר, ער האט געזאגט אז זוכה די פעלד מיט דעם שטר, וויל ער דאך דער קנין זאל זיין מיט וועלכן מיט דעם שטר, חוזר, קען ער חרטה האָבן, בין בשטר, בין בשדה. ער האָט זיך דען נישט געמאַכט קיין שלוחים זאָלן זוכה זיין נאָר מיט דעם שטר, און ער האָט דאָך חרטה מיט דעם שטר. ער האָט ער דאָך נישט געגעבן. די געבן דאָך נאָר מיטן שטר. ורב חייא בר אבין אמר רב הונא, רב חייא בר אבין זאָגט פאַר רב הונא, שלושה שטרות הן, ס'דאָ דריי דינים אַ חלקים ביי די שטרות וואָס זענען נאָך נישט געקומען ליד. תרי הא דאמרן פריער וואס האט צוויי וואס פריער געזאגט אידך א דריטע סארט שטר, אם קדם מוכר, אז דער מוכר האט זיך געפעדערט, וכתב לו את השטר, ער איז געגאן איידער נאך האט פארקויפט די פעלד, איידער נאך יענער האט געגעבן די געלט, גייט דער מוכר אריין צום סופר איך וויל פארקויפן די פעלד, און איך וויל איך זאל האבן גרייט ביי זיך א שטר. כאותה, ווי מעג מען דאס? האט זיך נאכנישט פארקויפט. כאותה ששנינו ווי מיר האבן דאס געלערנט, כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו, און איך זאג נישט אז ס'איז א שטר מוקדם, איז שוין דא אויף דעם תירוצים אדער עדיו בחתומיו זכין לו אז עס נישט ס'מעסט זיך מיט שעת מסירת השטר נאר ס'מעסט זיך ווען מ'האט זיך גע'חתמ'ט. איז כיוון שהחזיק עמו בקרקע, אזוי ווי מען האט געמאכט א חזקה אין דער קרקע, נקנה שטר בכל מקום שהוא, איז מען איז מען שוין קונה דעם שטר און מיט דעם, נאר עס דארף זיך רעדן ער האט געזאגט קנה קרקע בחזקה און די שטר מיט דעם. שמע מינה, האסט דאך א ראיה לא בעינן צבו לא בעינן צבורין בה, אז דאס וואס מיר זאגן מ'איז קונה מטלטלים אגב קרקע, מוזן נישט זיין די מטלטלים אויף דער קרקע, ווי זאל נישט זיין אזוי ווי איך זע דא דער שטר געפינט זיך אויף א צווייטן ארט, און מיט דעם וואס מ'איז קונה די קרקע איז מען קונה דעם שטר, זאגט די גמרא פון דא איז נישט קיין ראיה, שאני שטר. א שטר איז עפעס אנדערש. דאפסרא דארעא היא, אפסר ווערט אנגערופן די צוים וואס מען לייגט אריין אין ביי א סוס אין די מויל, דאס איז די דער אפסר דאס איז א ענין וואס דאס איז פארבינדן מיט דעם סוס, איז די זעלבע זאך דא אויכעט, טאקע א שטר וואס דאס איז א, ער באלאנגט צו דעם קרקע, דאס איז מען טאקע קונה אפילו עס איז נישט צבורים, אפילו עס געפינט זיך בכל מקום שהוא, אבער אנדערע מטלטלים קען זיין ווען גייט אן דער קנין אגב דווקא ווען זיי געפינען זיך אויף דעם ארט, זאגט די גמרא איך קען אזוי נישט זאגן, והא עלה קתני, אויף דעם איז געווארן געלערנט זו היא ששנינו, דאס האבן מיר געלערנט נכסים שאין להם אחריות, פעלדער וואס די פעלדער טוט מען זיך נישט פארזיכערן ווייל ס'איז מטלטלים, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף בשטר ובחזקה, עס שטייט דארט זו היא ששנינו אז דער קנין פון שטר גייט צו אלץ דעם קנין פון אגב, זעט דאך פון דעם אויף, שמע מינה לא בעינן צבורים שמע מינה, דארט שטייט נישט אז דער קנין ווערט ווייל ס'איז דער שטר איז אפסרא דארעא, נאר דארט גייט צו מכח דעם דין וואס מיר האבן געלערנט אין די משנה, נכסים שאין להם אחריות נקנים נכסים שיש להם אחריות, איז די טייטש וואס זו היא ששנינו אז עס מוז נישט זיין דווקא אויף דעם ארט, אפילו ס'איז נישט צבורים איז אויך גוט, האב איך זיך פושט געווען. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה מי בעינן אגב או לא, צי דארף ער אים זאגן קני קרקע און קני מטלטלין אגבו אדער נישט, זאגט די גמרא תא שמע כ'זיך דאס פושט זיין קתני כל הני האט מען פריער געהאט דף כ"ו עמוד ב און דא האט מען געהאט אסאך ערטער ווי עס שטייט דארט ועמו מאה צאן און עס שטייט נישט אגבן מאה צאן. איז דאך פון דעם א ראיה קתני כל הני ולא קתני אגב איז א סימן מען דארף נישט זאגן, זאגט די גמרא ולטעמיך, האלטסט די ווייל עס ווערט דארטן נישט דערמאנט אז מען זאגט אגב אז מען דארף נישט זאגן, קני מי קתני ווערט דען דערמאנט אז עס זאל מען זאגן אז זאל קונה זיין? אלא די מיזט דאך זאגן עד דאמר קני אז עס מען מיז זאגן זיי זוכה און זיי דאס קונה, כאטש דארט שטייט עס נישט. הכא נמי עד דאמר אגב, כאטש עס שטייט נישט מען זאגט אגב נאר ס'איז דבר פשוט דארף מען עס נישט דערמאנען. והלכתא און די הלכה איז צבורים לא בעינן, ווען מען איז מקנה קרקע מטלטלים אגב קרקע מוזן נישט זיין די מטלטלים אויף די קרקע, אבער אגב וקני, צו זאגן זיי קונה די מטלטלים אגב קרקע, און זאגן קני בעינן, דאס דארף מען יא האבן. רשי. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט, פריער האבן מיר דאך געזאגט אז ווען איינער פארקויפט קרקע מיט מטלטלים, און ווען מען מאכט א קנין אין דעם קרקע, איז מען קונה די מטלטלים אגב. האבן די בני הישיבה געפרעגט שדה במכר די פעלד האט ער פארקויפט און מטלטלין במתנה, און די מטלטלים האט ער נישט פארקויפט נאר געגעבן א מתנה, מאי צי דא גייט אויכעט אן דער קנין אגב? זאגט די גמרא תא שמע כ'זיך פושט זיין פון דער ברייתא וואס איז געווארן פריער דערמאנט, די מעשה מיט רבן גמליאל'ן, ער האט געזאגט רבן גמליאל עישור שאני עתיד למוד, א צענט חלק, דער מעשר ראשון, מעשר וואס איך דארף אפמעסטן, נתון ליהושע, איז געווארן געגעבן, ווערט געגעבן צו ר' יהושע בן חנניה, ומקומו מושכר לו, און די ארט ווערט צו אים פארענט. אז די ארט ווערט פארענט, איז אזוי ווי ער איז קונה די שכירות פון דעם קרקע איז טוט ער שוין קונה זיין די מעשר און דארטן איז דאך געוועזן די מקומו מושכר שכירות דאס איז דאך א ענין פון מכר און די מעשר איז געוועזן א מתנה זעהט דאך אז ס'ווערט נקנה שמע מינה איז פון דעם א ראיה אז מ'איז קונה די מטלטלין פון מתנה דורך די קרקע פון מכר. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט, שדה לאחד, די פעלד פארקויפט ער צו ראובנ'ען, ומטלטלין לאחר, מהו, די מטלטלין גאר צו א צווייטן מענטש, צו שמעונ'ען? צי זאגן מיר, אז אויב ער זאגט צו דעם בעל השדה, דער וואס איז זוכה די פעלד, זיי זוכה די פעלד פאר זיך, און אגב זאלסטו קונה זיין די מטלטלין פאר דעם מענטש, צי טוט דאס העלפן? אדער מיר זאגן אז דער קנין אגב איז נאר גערעדט געווארן אז דער זעלבע מענטש מאכט אידן, איז דארף קונה זיין די קרקע און אויך דארף ער גלייך קונה זיין די מיטאלטעלען, זאגט די גמרא תא שמע, קען זיך עס אויך פושט זיין פון דער פריערדיגע מעשה, רבן גמליאל האט געזאגט עישור דער מעשר ראשון שאני עתיד למוד, וואס איך וויל דארף אנמעסטן נתון עישור, דאס גייט ארויף אויף דער מעשר עני, איז דער מעשר עני וואס איך דארף אפמעסטן נתון איז געגעבן לעקיבא בן יוסף. כדי שיזכה בו, ער זאל זוכה זיין אין דעם, לעניים, ומקומו, און די ארט מושכר לו, האב איך געלערנט פשט. צו וועמען האט ער פארענט די ארט? צו ר' עקיבא, און ווער דארף זוכה זיין אין דעם מעשר עני די עניים איז דאך דא אויך די מטלטלין פאר א צווייטן מענטש, און די קרקע פאר א צווייטן מענטש, זעהט דאך אז מען אז ס'גייט אויך אן ביי דעם דעם קנין אגב זאגט די גמרא מאי מושכר מושכר למעשר נישט מען מיינט מקומו מושכר צו ר' עקיבא נאר די מקום איז מושכר צו די צו וועם עס באלאנגט די מעשר לו מיינט מען נישט צו ר' עקיבא נאר מען מיינט צו די מעשר איז דאך פון דא נישט קיין ראיה ווייל דא קען זיין איז עס מטלטלין און די שכירות קרקע איז פאר איין מענטש, ואיבעית אימא דו ווילסט זיך דאך זאגן אז דא איז טאקע געוועזן מען האט פאררענט די קרקע צו רבי עקיבא'ן און די מעשר צו די ארמע לייט, דאך קען איך זיך פון דא נישט קיין ראיה ברענגען אז שדה לאחד און מטלטלים לאחר גייט אן די קנין אגב, שאני רבי עקיבא דא איז עפעס אנדערש, רבי עקיבא איז א אנדער זאך, דיד עניים הוה ווייל ער איז דאך געווען דער גבאי פון די ארמעלייט איז עס גלייך ווי זיי אליין, אבער שטענדיג קען זיין וויל איך זאגן אז פאר א צווייטן די מטלטלין קען מען נישט. אמר רבא האט רבא געזאגט לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז מען איז קונה די מטלטלין מיט דעם וואס מען האט געמאכט די חזקה אין פעלד, אלא שנתן דמי כולן, ס'איז נאר גערעדט געווארן אז מען האט געגעבן די געלט פון אלע מטלטלין. אבל לא נתן דמי כולן, מ'האט נישט געגעבן די געלט פון אלע מטלטלין, לא קנה, האט ער נישט קונה געווען, אלא כנגד מעותיו, נאר אנטקעגן געלט. פשטות דארף מען לערנען אז די וועלכע געלט דארף ער געבן? די געלט פון מטלטלין, אבער די געלט פון קרקע מוז ער נישט געבן,

ווייזט אויס פון רש"י אז מען דארף געבן אי די געלט פון די מטלטלים און קרקע, און דער לשון פון רש"י איז, אבל לא נתן לו דמי כל המטלטלין, לא קנה מטלטלין בחזקה דקרקע, אלא כנגד מעשר. אזוי זאגט ער. ווי וועט זיין לא נתן דמי כולן, לא קנה האט ער נישט קונה געווען אלא כנגד מעשר, האט ער קונה געווען נאר אנטקעגן זיין געלט, אבער ווי וועט זיין ביי א מתנה, האט מען דאך ביי מתנה פאסט זיך דאך נישט צו זאגן קיין געלט, האבן מיר דאך פריער געלערנט אז די קנין אגב גייט דאך אויכעט אן ביי מתנה, הייסט עס אז עס קען אמאל זיין אפילו מען גיבט נישט קיין געלט איז מען קונה די מטלטלין, איז מען פון דעם מדייק אז ווי וועט זיין אז מען האט ארויסגעזאגט בפירוש אז כאטש מ'האט נישט געגעלט געגעבן די דמי כל המטלטלין, דאך וויל מען דער קנין זאל זיין אויף אלע מטלטלין, דעמאלט איז חל דער קנין אגב אויף אלע מטלטלין. די גאנצע זאך איז נאר פון רבא'ן, ווייל די סדר פון דעם מענטש איז נישט אז ער זאל גומר קנין זיין כל זמן ער האט נישט באקומען די גאנצע געלט פון מטלטלין. מיט דעם וועט מען פארענטפערן זייער א שטארקע קשיא, ס'איז דאך יעצט פאר פסח די מכירת חמץ, וויאזוי מאכט מען די מכירת חמץ? מכירת חמץ מאכט מען אז מען טוט פארענטן די פלאץ צו דעם גוי, און דער גוי גיט אביסל געלט, א קלייניגקייט, און דורך דעם איז ער שוין קונה אלע מטלטלים אגב הקרקע, איז דאך לכאורה אויב מיר ווילן לערנען אז ווען איז די קנין דווקא ווען מען גיט די גאנצע געלט פון מטלטלים, די גוי באצאלט נישט גלייך די געלט פון דעם גאנצן חמץ, נאר אויב מען זאגט ארויס בפירוש אז מיט דעם אויך זאל ווערן די קנין אויף אלעמען, דעמאלט וועט עס העלפן. אדער קען זיין ביי מכירת חמץ דעריבער העלפט עס, ווייל די גאנצע ענין וואס מען דארף געבן דמי כולן, לערנען אנדערע פשט, איז נאר גערעדט געווארן ווען איך מאך א קנין אגב און די מטלטלים געפינען זיך נישט אין דער קרקע, אבער דעמאלט ווען דער מאירי זאגט אזוי, ווען איך מאך א קנין אגב, און די מטלטלים געפינען זיך אין דער קרקע, גייט טאקע צו דער קנין מכח א אגב, אבער דעמאלט איז נישטא דער דין צו געבן די געלט פון די גאנצע מטלטלים, איז ביי מכירת חמץ איז מען דאך אים מקנה דעם גוי די קרקע וואו עס געפינט זיך די חמץ, ער איז עס טאקע קונה בקנין דאגב, אבער אויב ס'איז צבורין, דעמאלט איז נישטא דער דין אז מען דארף געבן דמי כולן. זאגט די גמרא, תניא כוותיה דרבא, מיר וועלן ברענגען א ראיה צו דעם דין וואס רבא האט געזאגט. מיר האבן געלערנט, יפה כח הכסף מכח השטר, לגבי געוויסע זאכן האט כסף א שטארקערן כח פון שטר, וכח השטר מכח הכסף, מען טרעפט אז שטר איז אמאל שטארקער ווי דער קנין כסף.

איז דער טייטש א זאך וואס האט א צורה וואס דאס איז א מטבע, און ביי הקדש לערנט מען נאך אויך דעם פסוק ונתן הכסף וקם לו, אז מען קען ארויסלייזן מיט כסף. ויפה כח השטר, שטר האט א שטארקערן כח פון כסף, ששטר מוציא בבת ישראל, דורך א שטר קען מען גט'ן.

יפה כח חזקה, חזקה איז שטארקער פון כסף און פון שטר, שחזקה בחזקה מכר לו ער האט אים פארקויפט עשר שדות צען פעלדער בעשר מדינות אין צען מדינות כיוון שהחזיק באחת מהם ער האט געמאכט א חזקה אין איינעם קנאן כולן האט ער אלע קונה געווען במה דברים אמורים ווען איז דאס גערעדט געווארן שנתן לו דמי כולן ער האט געגעבן די געלט פון די אלע צען פעלדער, אבל לא נתן לו דמי כולם, ער האט נישט געגעבן די געלט פון אלע, לא קנה אלא כנגד מעותיו, האט ער נישט קונה געווען נאר וויפיל ער האט געגעבן געלט. איז דא אויך די זעלבע זאך, אזוי ווי מיר זאגן ביי מען האט אים פארקויפט צען פעלדער אין צען מדינות, ווען איז ער קונה אלע, דווקא ווען ער האט געגעבן דמי כולם, איז די זעלבע זאך מטלטלין וואס זענען ווערן נקנה, דא אגב קרקע, דאס איז אויך גלייך ווי א פעלד וואס איז נישט נאנט, אז ווען איז מען עס קונה? דווקא ווען ער גיט דמי כולן, איז דאך פון דעם א ראיה צו דעם דין וואס רבא האט געזאגט, אז דעמאלט ווען מען איז קונה מטלטלין אגב קרקע. ער מאכט א חזקה אין די קרקע איז ער קונה די מטלטלין אויכעט, ווען איז דאס גערעדט געווארן? דווקא נתן דמי כולן, ער האט פריער געגעבן די געלט פון די מטלטלע? תוספות פרעגט, אויב אזוי וואס איז די טייטש חזקה האט א קינגען, חזקה איז גאר שטארקער ווי כסף, דא איז דאך דא ביידע זאכן, אי חזקה אי כסף. און תוספות ענטפערט ביי מתנה איז דאך קונה אן כסף. זאגט די גמרא, מסייע ליה לשמואל, פון דעם דין וואס מיר האבן דא געלערנט אין דער ברייתא, אז דא עמוד א, אז מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיוון שהחזיק באחת מהן קנאן כולן, ער האט אים פארקויפט צען פעלדער, אין צען באזונדערע לענדער, אז מען מאכט א חזקה אין איינע, האט מען אלעס קונה געווען, עטס זען א ראיה צו שמואל'ן, דאמר שמואל, שמואל האט אזוי געזאגט, מכר לו עשר שדות בעשר מדינות, איינער האט פארקויפט צו זיין חבר צען פעלדער אין צען לענדער, כיוון שהחזיק באחת מהם, ער האט געמאכט א חזקה אין איין פעלד, קנה את כולם, האט ער אלעס קונה געווען. אמר רב אחא בריה דרב איקא, תדע, א ראיה וועל איך דיר ברענגען אז ס'איז אזוי, שאילו מסר לו עשר בהמות, אז איינער האט איבער געגעבן צום חבר צען בהמות, באפסר אחד, די אלע צען בהמות זענען געווען צוגעבינדן אין איין צוים, ואמר ליה, ער האט צו אים געזאגט, קני, זיי קונה, מי לא קנה, האט ער דען נישט קונה געווען אלע צען? איז די זעלבע זאך דא אויך איז מען אויך קונה אלע צען פעלדער, וואס פאר א צושטעל איז דאס, דארט איז דאך צען באזונדערע גופים, נאר די שאלה איז אין וואס האט ער געהאלטן, האט אים איבער געגעבן און וואס האט ער אנגענומען, איז לשון רש"י ווייזט אויס א דא א מיינט מען ער האט געהאלטן אין דעם אפסר, און אויב ער האט געהאלטן אין דעם אפסר איז האלט ער דאך אלע, וואס איז דער חידוש פון דעם א? דער חידוש איז קונה כולם, איך זאג נישט אז זאל נאר קונה זיין די וועלכע זענען נענטער צו אים, נאר איז אלע קונה, די גמרא וועט טאקע באלד דאס אפשלאגן אז ס'איז איגודו בידו, אבער תוספות לערנט נישט אזוי א פשט,

אבער והוא הדין בשדות, ביי פעלדער די זעלבע זאך, ביי חזקה של אחת מהן קונה, די איז ער אויך קונה, דלהא דמיא. פארוואס מוז איך אזוי לערנען פשט, דאי החזיק באפסר ממש, מה המעשה מהו, וואס איז די ראיה פון דא א, דילמא הכא שאני שהחזיק בכולן. אבער עס לשון אין רשי ווייזט נישט אזוי אויס, עס לשון אין רשי ווייזט אויס, און עס איז ווי גלאטיקער איז די גמרא ווי רשי לערנט אז מען מיינט ער האלט ביי דעם אפסר ווי מיר וועלן זעהן ווייטער. אמר ליה, האט ער אים געזאגט, מי דמי, ס'איז נישט גלייך צו צען בהמות, התם דארטן ביי די צען בהמות איגודו בידו, פארוואס טייטש טייטשט רשי, אלע זענען צוגעבינדן אין דעם בינטל וואס ער האלט אין די האנט, זעהט זיך פון רשי נאר רשי לערנט אז ער האלט ווי האלט ער אין דעם אפסר, אבער לויט תוספות וואס איז דער פשט איגודו בידו ער האלט דאך נישט אין דעם אפסר, איז תוספות זאגט אויף דעם תירוץ ומשני התם איגודו בידו כלומר ראוי הוא להיות בידו. ס'איז ראוי, נישט ס'איז בידו, נאר בכח איז עס, אם ירצה לאחוז באפסר, אויב ער וויל אננעמען דעם אפסר, איז דאך שכולם קשורים באפסר אחד ויקנה כולם, איז ממילא ווייל ער קען, השתא נמי הוה כמחוברות יחד, וואס איז די סברא? ווייל ער קען איז שוין גלייך גלייך ווי ער האט אנגענומען, אבער ער האלט דאך נאכנישט, לויט רשי איז גוט, ווייל רשי לערנט דאך אז ער האלט טאקע ממש אין דעם אפסר, איז גוט איגודו בידו. אבער הכא דא אין איגודו בידו, ווייל ער האלט נישט די פעלדער צוזאמען דעריבער קען טאקע זיין אז טאקע ביי דעם דין ביי מסר לו עשר בהמות באפסר אחד איז ער טאקע אלע קונה אבער עשר קרקעות בעשר מדינות און ער מאכט א חזקה איז ער נאר קונה די וואס ער האט געמאכט די חזקה איכא דאמרי אנדערע זאגן, אמר רב אחא בריה דרב איקא תדע א ראיה כ'על דיר ברינגען דלא קנה ער איז נישט קונה, אויב ר'האט אים פארקויפט צען פעלדער אין צען מדינות און ר'האט געמאכט א חזקה אין איין פעלד איז ער נישט קונה אלע פעלדער, אילו מסר לו עשר בהמות אויב ר'האט אים איבערגעגעבן צען בהמות באפסר אחד וואס די צען בהמות זענען צוגעבינדן אין איין צוים ואמר לו ער האט אים געזאגט זו קנה זיי דאס א קונה מי קנה איז ער דעמאלט קונה אלע בהמות האט ער געזאגט זו איז די זעלבע זאך ווען ער מאכט א חזקה אין איין פעלד און די אנדערע פעלדער זענען דאך נישט צוזאמען מיט דעם איז עס גלייך ווי ער זאגט זו קני. זאגט די גמרא, מי דמי, איז עס דען גלייך? התם דארטן נאר ביי די בהמות, גופין מחולקין, ס'איז דאך דיפערענט בהמות, ס'איז צען בהמות, און אויב ער זאגט אים זו קני, ווייזט אויס די בהמה זאל ער קונה זיין, איז ער טאקע נישט קונה די אנדערע, אבער הכא דא, איז נישט די טייטש איז, ער מאכט דאך א חזקה אין דעם פעלד, העלפט די חזקה אויף דעם אנדערן פעלד? ניין. ווען איך האב איין פעלד, דארף איך מאכן א חזקה אין דעם גאנצן פעלד? ווען איך האב א פעלד, איך מאך א חזקה אין א שטיקל פעלד, בין איך שוין קונה די גאנצע פעלד? איז דא אויכעט אלע צען פעלדער הייסן ווי איין פעלד? פארוואס? סדנא דארעא חד הוא, אז ס'איז איין שטיק, און אויב דאס איז איין שטיק, איז עס טאקע זו, ס'איז טאקע זו, זיי דאס א קונה, ווייל אלע צען פעלדער איז דאך אלץ זו, אלעס איז איין פעלד, נישט דער טייטש איז ווי מען לערנט אגב, מ'איז איינס קונה דורך דעם איז מען קונה די אנדערע, ניין, נאר די חזקה פון דעם ארט איז גלייך ס'איז אלעס, ווייל ס'איז איין פעלד, יא מ'טרעפט אמאל אז ר'האט נישט זוכה געווען נאר אויף דעם ארט ווי ער מאכט די חזקה, ביי נכסי הגר איז דא א דין אז ער האט נישט קונה געווען אלא מקום מכושו אויף דעם ארט ווי ער טוט גראבן, ס'איז דא געוויסע ערטער נאר שטענדיג ביי מכירה ביי מתנה, מוז מען דאך נישט מאכן קיין חזקה אינגאנצן וואס מען גיט אים, איז ער שוין מיט דער חזקה עס שטייט דאך נעל פרץ גדר כל שהוא איז ער שוין אלעס קונה, און אז מיר זאגן די גאנצע ערד קוגל איז איין זאך איז דאך עס נישט קיין צען פעלדער נאר ס'איז איין פעלד. דעריבער איז ער טאקע קונה. רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט וזוקקין את הנכסים שיש להם אחריות לישבע עליהם, אזוי איז דאך דא א דין אז א שבועה גייט נאר אן ביי מטלטלין, אויב איינער מאנט ביי דעם אנדערן מטלטלין און דער אנדערער איז א מודה במקצת דארף ער שווערן, ווי איז אבער ביי קרקע איז נישט דא דער דין שבועה? זאגן מיר אז אויב ער איז געווארן מחויב א שבועה אויף נכסים שאין להם אחריות אויף מטלטלין איז דאס טוט שוין צווינגען ער זאל מאכן דארפן שווערן אויף די קרקע אויכעט, דאס ווערט אנגערופן גלגול שבועה, איך טו קוילערן די שבועה אפילו אויף אזא זאך וואס אויף דער אנדערע זאך איז נישט דא קיין חיוב שבועה, אמר עולא, האט עולא געזאגט, מנין לגלגול שבועה מן התורה, פון וואנעט ווייס איך מן התורה דעם ענין פון גלגול שבועה, אז אויב ביסט שוין מחויב צו שווערן, קען מען צווינגען יענעם ער זאל שווערן אויף א אנדערע זאך וואס מען קען אים ניט באשווערן, שנאמר שטייט אין פסוק ביי א סוטה, ואמרה האשה אמן אמן, איז דאך דארט א איבריגער אמן, סדארף שטיין ואמרה האשה אמן, וואס שטייט מיר א טאפל לשון? איז תנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, על מה היא אומרת אמן אמן, פארוואס דארף ז זאגט זי צוויי מאל אמן על העולה אמן על השבועה, אמן על העולה, אמן אויף דער קללה וואס מען טוט איר שעלטן אז אויב זי איז טמא געווארן זאל דאס זיין ירכך נופלת, און א אמן אויף די שבועה שטייט דאך דארטן, ער זאגט דער כהן זאגט דאך והשביע אותה הכהן אז טוט ער איר באשווערן אז זי איז נישט געווארן טמא, אמן אם מאיש זה, אמן צו זי איז געווארן טמא, אז זי איז נישט געווארן טמא דער מענטש וואס דער מאן האט איר געווארנט אז זאל זיך נישט פארבארגן, אמן אם מאיש אחר, אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה, אמן איז אז זי האט נישט געזינדיגט ווען זי איז געווען אן ארוסה און נשואה און נאך די חתונה, ושומרת יבם. וכנוסה, און דער אמן איז אויך שומרת יבם, דאס ווארט שומרת יבם איז פון לשון ואביו שמר את הדבר, שומרת זי ווארט יבם אויף דעם יבם. כנוסה, אזוי ווערט אנגערופן נשואה, און דא ווערט עס אנגערופן מיט דעם לשון כנוסה, ווען מען נעמט איר אריין, ווייל עס שטייט דאך לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, ווי וועט איר פרעגן קאן איך אפלערנען פון איין איבריגן אמן די אלע זאכן? ווי קאן איך אפלערנען פון איין אמן די אלע איבריגע זאכן? כ'האב נאר איין ווארט קאן איך אפלערנען אי אלה אי שבועה אי איש אחר אי תוספות פרעגט עס גיט א קוק אין תוספות אמן מאיש זה אמן מאיש אחר ואם תאמר מנלן כל הני הא לא כתיב שטייט דאך נישט אלא תרי אמן כ'האב דאך נאר איין איבריגן אמן קען איך אפלערנען איין זאך, ויש לומר, ענטפערט תוספות, מחד אמן מפיק שפיר אלה ושבועה, פון איין אמן קען איך אפלערנען אז ער זאגט אי אויף די קללה און אי אויף די שבועה, און אויכעט ואיש זה ואיש אחר, דאס ווייס איך פון איין אמן, פארוואס? שהרי אכל מה דכתיב בפרשה קאי, אז ס'זאל שטיין נאר איין אמן גייט עס ארויף אויף אלעס וואס שטייט אין די פרשה, ואלה ושבועה בהדיא כתיב בפרשה, אלה און שבועה שטייט דאך דארט בפירוש, וכתיב נמי תחת אישך, צו זי האט נישט געזינדיגט תחת אישך, דמשמע בין מאיש זה בין מאיש אחר, דאס ווייס איך קומט דאך אויס אז איין אמן ווייסט מען שוין סיי אלה און שבועה סיי מאיש זה סיי מאיש אחר, ואידך אמן איז דער אנדערע אמן, קאי גייט ארויף ארוסה ושומרת יבם דלא כתיב בפרשה, לערן איך דאך אפ פון דעם או אזוי האט צו זאגן נאר איין זאך. יעצט לאמער זען, האב איך דא או געלערנט אז מען טוט איר איבער שווערן אז זי האט נישט געזינדיגט דעמאלט ווען זי איז געוועזן ארוסה. האי ארוסה היכי דמי, וואס מיינט מען דאס ארוסה? אילימא וועסטו וועלן זאגן אז נישט מען מיינט מען טוט איר באשווערן אויף די נישואין אויף די אירוסין, נאר מען מיינט דקנא לה כשהיא ארוסה וקא משקה לה כשהיא ארוסה, אז אין די ברייתא ווערט דארט געלערנט אין די משנה צוויי זאכן, נישט מען מיינט אז זי שווערט סיי אויף נישואין סיי אויף אירוסין נאר ער זאגט אזוי סיי זי איז אן ארוסה שווערט מען איר איבער אז זי האט נישט געזינדיגט ווען זי איז געווען אן ארוסה אדער זי איז א נשואה שווערט מען איר איבער אז זי האט נישט געזינדיגט ווען זי איז געווען א נשואה כ'קען דאך אבער אזוי נישט זאגן וואס ניין, מיר האבן דאך געלערנט ארוסה ושומרת יבם, אן ארוסה וואס דער מאן האט איר געווארנט אל תסתרי עם פלוני, זאל זיך נישט פארבארגן מיט דעם מענטש, ס'איז דא עדי קינוי, נאכהער איז דא עדי סתירה אז זי האט זיך יא פארבארגן, אדער א שומרת יבם איז אזוי געוועזן. זאגן מיר לא שותות, מען גיט זיי נישט צו טרינקען די מים המרים, ווייל אין פסוק די גמרא וועט באלד זאגן שטייט תחת אישך, דווקא ס'איז שוין נאך די נישואין, און אויפן מאן איז זי אסור פארשטייט זיך, דער מאן דארף איר גט'ן, שטענדיג ווען דער מאן גט די פרוי דארף ער איר געבן א כתובה, אבער דא הא ולא נוטלות כתובה, זי באקומט נישט קיין כתובה, ווייל דאס וואס דער מאן גט איר, איז דאך נישט ווייל ער וויל איר גט'ן, ווער האט דאס געברענגט? זי האט דאך עס גורם געווען, וואס זי האט עובר געווען אויף דעם קינוי וואס ער האט איר געווארנט, ממילא מאי טעמא, וואס איז דער טעם וואס מיר זאגן ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה תחת אישך אמר רחמנא, די תורה זאגט ווען זי האט געזינדיגט, זי האט געהאט א מאן, וליכא, און דא האט זי דאך נישט, ממילא א גט דארף זי האבן, א גט דארף זי האבן, אבער עס הייסט נאך נישט קיין בעל, ער ווערט דעמאלט נישט אנגערופן אישך, ער ווערט דעמאלט אנגערופן אן ארוס, ממילא קען איך דאך נישט זאגן אז איך זאל טייטשן אז ס'איז צוויי זאכן, ווען ער מאכט איר טרינקען ווען זי איז אן ארוסה שווערט ער אריבער, אדער וועגן נישואין שווערט ער אריבער, ווייל מ'איז דאך נישט משקה ווען זי איז אן ארוסה. אלא, וועל איך טייטשן אזוי, דקני לה, דער מאן האט איר געווארענט אל תסתרי עם פלוני כשהיא ארוסה, ווען זי איז געוועזן אן ארוסה, ונסתרה, און זי האט עובר געווען אויף דעם קינוי, און ס'איז דא עדי סתירה זי איז געווארן פארבארגן מיט דעם מענטש כשהיא ארוסה, נאר וואס דען, ווען זי איז געווען אן ארוסה קען ער איר נישט געבן צו טרינקען,

דאס הייסט אז נאכדעם ווי נסתרה, דעמאלט ווערט זי דאך גע'אסר'ט אויפן מאן, איז דעמאלט לא בא עליה. דאס איז טייטש ונקה האיש מעון אמר רחמנא, אז נאך דער סתירה לא בא עליה ער איז ריין בזמן די צייט שהאיש מנוקה מעון, ווען ער איז ריין פון זינד, מים בודקים את אשתו, איז וואסער בודק זיין פרוי, אין איש מנוקה מעון ער איז נישט ריין, אין המים בודקים את אשתו, איז די וואסער איהם נישט בודק, און אויב די סתירה איז געוועזן ווען זי איז נאך געווען אן ארוסה און נאכער האט ער איר גענומען פאר א פרוי, איז ער דאך נישט מנוקה מעון, דעמאלט איז דאך די וואסער נישט בודק, ער טאר דאך נישט מיט איר חתונה האבן, האט דאך נישט געטאר. תוספות פרעגט א קשיא, עס קען זיין אז עס איז געווען חופה און לא בא עליה, מנוקה מעון איז ער, אבער אין תחת אישך איז עס אויכעט תוספות רעדט שוין פון דעם ממילא קען איך נישט אזוי לערנען פשט אלא מוז איך טייטשן אזוי על ידי גלגול ער האט איר געווארנט ווען זי איז געוועזן א נשואה האט ער איר געווארנט אל תסתרי עם פלוני און ס'דא אויף דעם עדי קינוי ער האט איר געווארנט נאכער נסתרה טוט ער איר באשווערן אויף די נישואין, טוט ער שוין דרך אגב באשווערן אויך אויף די אירוסין, כאטש אויף אירוסין אליין קען מען דאך נישט מאכן איר באשווערן, ווייל ער האט דאך דעמאלט, ווי מען האט פריער געלערנט, אבער על ידי גלגול קאן מען, איז די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט, אויב קרקע טאקע איז נישט דא קיין דין שבועה, נאר אויב ס'איז דא א חיוב שבועה אויף מטלטלין איז שוין דא די חיוב שבועה אויף אנדערע אויכעט. לכאורה וואס דארף איך צוקומען פון ארוסה פון נשואה? כ'קען דאך עס א ראיה ברענגען פון איין אמן אויכעט דעם דין פון גלגול שבועה. עס זאל מיר נאר שטיין איין אמן וועל איך אויכעט וויסן. מיר האבן דאך געלערנט אין תוספות אז דער אמן גייט ארויף אויף אלעס וואס ווערט דערמאנט אין דער פרשה. אין דער פרשה ווערט דאך דערמאנט צי זי האט נישט געזינדיגט תחת אישך. איז מיינט מען סיי מאיש זה, סיי מ'ווארענט איר פון דעם מענטש וואס דער מאן האט איר געווארענט אל תסתר עמו, סיי מאיש אחר. מאיש אחר קען מען דאך איר ניט באשווערן. ווייל מאיש אחר איז דאך נישט געוועזן קיין קינוי, ער האט דאך נישט געווארנט מאיש אחר, דאך זאגן מיר יעצט דארף זי שווערן בין מאיש זה בין מאיש אחר איז דאך שוין א ראיה פון דעם דער דין פון גלגול, איז תוספות דער לעצטער תוספות ביי די ענדע זאגט תוספות פון דעם קען איך נישט אפלערנען ווייל דער איש אחר קען אמאל זיין דער ענין פון שבועה, ווען, אויב ער האט איר געווארנט פון דעם מענטש, קאן דאך אמאל זיין די מציאות פון שבועה, אבער ביי קרקע אליין איז אינגאנצן נישט שייך קיינמאל קיין שבועה, ביי איש אחר זאל טאקע זיין יעצט איז נישטא קיין חיוב, אבער עס קאן דאך אמאל זיין א מציאות פון שבועה, אבער ביי קרקע קאן נישט זיין, וואלט איך זיך נישט געקאנט אפלערנען דעם דין פון גלגול אויף קרקע, אה, זעט איר, דאס יא, ארוסה קאן דאך קיינמאל נישט זיין דער ענין פון שבועת סוטה, און דאך בין איך אויף דעם מגלגל, איז שוין א ראיה אז ס'זאל זיין דער דין פון גלגול שבועה אויך אויף קרקע כאטש עס קאן קיינמאל נישט זיין. זאגט די גמרא, אשכחן סוטה דאיסורא, איך טרעף דעם ענין פון גלגול ביי סוטה וואס דאס איז א איסור זאך, ממונא מנלן, פון וואנען ווייסן מיר בממון איז דא דער ענין גלגול שבועה? און ס'איז דאך דא א שאלה אז דורך גלגול זאל איך מחייב זיין א שבועה אויך אויף קרקעות. תנא דבי רבי ישמעאל האט מען געלערנט אין בית מדרש פון רבי ישמעאל אין קל וחומר, איך לערן עס אפ פון קל וחומר, מה סוטה שלא ניתנה להתבע בעד אחד, סוטה. קען נישט זיין בעד אחד סדארף זיין צוויי עדות וואס האבן געזען שנסתרה אזוי לערן איך אפ דבר דבר שבממון צי ביי קינוי זאגן אויך אנדערע דארף זיין צוויי עדות דאך דארטן אויך דארף מען האבן בעסערע באווייזן איין עדות איז דארט גארנישט ניט דאך זאגן מיר מגלגלין. אויך גייט דארט אן דער ענין פון גלגול שבועה וואס איך בין מגלגל, כאטש ס'איז נישט מחויב צו שווערן אויף ארוסה בין איך מגלגל אויף אירוסין, ממון געלט שניתן להתבע בעד אחד, געלט וואס מען קען מאנען בעד אחד, יענער דארף טאקע נישט באצאלן אבער דער עד אחד איז מחייב צו שווערן אויב איינער מאנט ביי דעם אנדערן געלט און יענער איז א כופר הכל, איז דאך פטור פון שבועה, נאר אויב ס'איז דא איין עדות ער איז שולדיג געלט, דארף ער שווערן. כ'לערן עס אפ פון פסוק לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, זאגן מיר לכל עוון ולכל חטאת, דעמאלט זאג איך גלייב איך נישט עד אחד, אבער א שבועה איז ער מחייב. זעה איך דאך אז ממון איז גיכער דא א חיוב, א עד אחד ביי סוטה איז גארנישט, און ביי ממון איז א עד אחד מחייב א שבועה, איז דאך אוודאי און אוודאי אינו דין, איז אוודאי און אוודאי שמגלגלין אז ביי ממון איז דא דער גלגול שבועה. זאגט די גמרא, אשכחן בוודאי, איך קען אפלערנען פון סוטה אז מ'איז מגלגל א שבועה דווקא ביי טענת ברי, וואס הייסט א זאך וואס אויף דער זאך איז מען נישט מחויב צו שווערן, נאר אויב דער תובע טענה'ט טענת וודאי איז מגלגל, אבער ספק מנלן, פון וואנעט ווייס איך א טענת שמא, ווי רשי זאגט אז מען קען אז אויב דער שותף איז מחויב צו אים א שבועה קען איך שוין מגלגל זיין מכח טענת שמא אויכעט, שטייט אזוי אז די שותפים האבן זיך פונאנדער געטיילט, קען איינער נישט זאגן צום אנדערן שווער אז דו האסט גארנישט נישט פארהאלטן ביי זיך, ווי איז אבער אז דער שותף איז שוין מחויב א שבועה במקום אחר, איז מען שוין מגלגל, איז האט ער דאך האט ער דען צו דעם שותף א טענת וודאי? ניין, א ספק, זע איך דאך ביי ספק איז מען מגלגל מנלן וואנען ווייס איך עס? לכאורה וואס הייסט וואנען איך ווייס עס? ביי סוטה איז דאך עס נאר איז דאך עס די שבועה וועגן ספק, ביי סוטה איז אוודאי טמאה, אויב מען ווייסט זיכער אז עס איז טמאה איז דאך נישט דא קיין שבועה עס איז דאך גע'אסר'ט אן אן גארניט ניט, נאר די טייטש איז אזוי, ביי סוטה איז דאך דער עיקר שבועה קומט דאך אויף א ספק, דעריבער קען דער גלגול זיין אויכעט אויף א ספק, אבער אין דעם בממון, וואס אויף א ספק קומט נישט קיין שבועה, ווייל עס שטייט אין פסוק אז דווקא בוודאי, איז קען איך אויך זאגן אז דער גלגול דארף אויכעט זיין דווקא אויף א וודאי, גלייך אויף די עיקר שבועה, תניא האמיר געלערנט רב שמעון בן יוחאי אומר, נאמרה שבועה בחוץ, ס'ווערט דערמאנט א שבועה בחוץ וואס מ'שווערט נישט אין דער עזרה, יעדן מאל פאר דעם בית דין דאך נישט אין דער עזרה. ונאמרה שבועה בפנים, אין דער תורה ווערט דערמאנט א שבועה וואס מ'שווערט אינעווייניג אין דער עזרה, ווייל די סוטה טוט מען דאך איר באשווערן אין דער עזרה זאגן מיר מה שבועה האמורה בפנים, אזוי ווי ביי א סוטה די שבועה וואס מען שווערט אריבער אינעווייניג עשה בה ספק כוודאי דארטן איז דער דין א ספק, אויף טענת ספק האט דעם זעלבן דין ווי טענת ודאי, אף שבועה האמורה בחוץ איז אזוי ביי שבועת דיינים עשה בה ספק כוודאי, אז אויף א ספק די גלגול מכח טענת ספק קען זיין, טאקע דער עיקר שבועה קען טאקע נישט זיין, מכח טענת ספק דווקא וודאי אבער גלגול קאן זיין אויף א ספק. איי מ'טרעפט דאך ערגעץ אנדערש אז מ'קאן יא באשווערן בכלל א שותף? דאס איז נאר א שבועה דרבנן,